ביזדערווייל אלע מיני שיינע מעשות גייען פאר דארט אין כנען, יוסף הורד מצרימה און מען פארקויפט אים אלס א קנעכט, יעצט יוסף אונז וואלטן געמיינט אז יעקב האט געהאט מזל מען יעקב האט אים ליב געהאט מכל אחיו, ניין עס איז נישט יעקב ס'איז יוסף, יוסף האט חן עפעס גייט אים ס'גייט אים גוט ווי ער גייט ער קומט אן צו א שר הטבחים איש מצרי,

באט ס'איז ויהי אחר הדברים האלה, ערשטע מאל אין די מעשה וואס ס'איז דא א אחר הדברים האלה, ס'הייסט ס'איז געווען איין מעשה יעצט קענסטו פארשטיין די נעקסטע מעשה, קומט די אשת אדוניו און זאגט שכבה עמי, יא פארוואס? זי האט געזאגט יפה תואר ויפה מראה אזא מוצלח'דיגע שיינע יונגערמאן, בקיצור יוסף זאגט איר א גאנצע דרשה, ער איז נישט אינטערעסירט, ער זאגט ס'פאסט נישט זייער א לאנגע דרשה, הן אדוני לא ידע וכי אם אותך ואיך אעשה וחטאתי, בקיצור ער האלט נישט דערביי יהודה, אונז געדענקען איז געגאנגען צאלען פאר א זונה, יוסף מ'האט אים געבעטען האט ער נישט געוואלט, און דאס איז נישט געווען איין מאל, אזוי ווי לכאורה ויקנאו בו אחיו איז אויך נישט געווען איין מאל ס'איז געווען יעדן טאג, יעדן טאג כדברה אליו יום יום יום יום יעדן טאג גייט א מצב זי מוטשעט זי בעט אים זי מוטשעט זיך זי מאכט אים אנדערע פיתויים, און בקיצור ס'איז געווען איין טאג, ויהי כהיום הזה, כהיום הזה כאילו, אין איין טאג, אין א טאג, געשעהט וואס? קיינער איז נישט אינדערהיים, געט זי אים א כאפ, ותאמר לאמר שכבה עמי, ס'שטייט נישט ותאמר שכבה עמי, יא? ס'הייסט זי געט אים א כאפ און זי האט אים געוואלט מאנס זיין, כמעט, איך ווייס ווי מ'קען מאנס זיין. און וואס טוט יוסף? דו קענסט נישט זאגן קיין דרשות, דרשות קען ער זאגן גאנץ גוט, אבער איינער כאפט דיך, וואס קענסטו טון? געטראפן א עצה, קען ער אוועקלויפן, קען טון דעם במעשה וואס ער האט געזאגט פריער וימאן ויאמר, יעצט זאגט ער נישט וימאן ויאמר, ווייל ויעזב בגדו אצלה וינס ער לויפט אוועק, ער לאזט איר זיין בגד, יא, פריער איז אלץ געווען א כתונת פסים, דא לאזט ער איבער זיין בגד ביי איר, יעצט גייסטו זען, זי גייט טון אזוי ווי די שבטים האבן געטון, די שבטים האבן גענומען די בגד וואס איז איבער געבליבן ביי זיי, און געמאכט פון דעם א בלבול, כתונת בני טרוף טורף יוסף, טוט זי די זעלבע זאך, וואס טוט זי? זי כאפט אז זי איז אויף צרות, ער איז אוועק געלאפן ער גייט דאך פארציילן ס'איז געבליבן דא עווידענס אז זי איז אויף צרות, פארדרייט זי די מעשה פונקט פארקערט יא וואס זאגט זי ותקרא לאנשי ביתה קודם כל קיינער איז נאך נישט געווען אינדערהיים יעצט זעט אויס מענטשען אהיים געקומען זי זאגט זיי א גאנצע מעשה מ'האט געברענגט אן איש לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא און איך האב געוואלד געשריגן און ער האט אוועק געלאפן ווייל איך האב געשריגן שוין און איך בין געבליבן מיט זיין בגד און ס'קומט א אדוניו. זאגט זי אים אויך די זעלבע זאך, אינטערעסאנט צו באמערקן אז זי זאגט אביסל אנדערש, זי זאגט נישט בא אלי לשכב עמי, עס זעט אויס אז צו די מאן דארף מען רעדן אנדערש, איך ווייס נישט פונקטליך וואס די פשט, זי פארציילט אביסל אנדערש, מען דארף אלעמאל, אסאך מאל איז דא א מענטש וואס פארציילט די זעלבע מעשה פאר איינעם פארציילט ער אביסל אזוי, זי פארשטייט גוט די פאליטיק פון וועם מען דארף פארציילן וואס גייט אים אנרירן, און אזוי ווי עס שטייט טאקע, כשמוע אדוניו את דברי אשתו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך, עפעס כדברים האלה, אפשר מיט נישט מיטן נישט רעדן קלאר, אסאך מאל ווערט עס מער סקערי, איך ווייס נישט, עפעס עפעס גייט פאר, ויחר אפו און ע ב, און וואס טוט ער אים? ער לייגט אים אריין אין בית הסוהר, ויהי שם בבית הסוהר, יא, ממש, ממש די זעלבע ס'גראמט וואס איז געשטאנען פריער, ויהי בבית אדוניו המצרי, איז יוסף שוין דאפלט געפאנגען, יא, געפאנגען פון כנען צו מצרים, און געפאנגען פון מצרים צו די בור, צו די בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים שם, באלד וועט מען זען אז ס'הייסט אויך א בור, אינטערעסאנט.

וואָס, גיט דער שׂר הסוהר ביד יוסף את כל האסירים, ער ווערט בעל-הבית, ער ווערט דער דזשענעראַל מענעדזשער פֿון דער בית-הסוהר. און ואין כל שׂר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו. יאָ, ער גייט, לאָזט אים גאָר נישט, ער ווערט ממש דער זעלבער נוסח, וואָס שטייט אָנהייב, אין אָנהייב פֿון דער פּרק, אָנהייב פֿון דער מעשׂה, ואין אַדוניו רואה איתו כל, כל בבית, אַזוי ווי עס שטייט, ויעזוב כל יש לו, אשר לו ביד יוסף, די זעלבע זאַך ווערט אין תּפֿיסה, און נאָכדעם וועט מען זען, אַז די זעלבע מעשׂה הייבט זיך, מע הייבט, גייט צוריק צו חלומות, צו זען מאָרגן, מע וועט זען, הייבט אָן צוריק, אַלעס די זעלבע מעשׂה, די זעלבע מעשׂה, יוספֿס סדר בלײַבט אַלעמאָל זײַן סדר.